ברוך השם, מסכת תענית, דף י"ז עמוד ב', די פסקה פון דער משנה, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, כל הכתוב במגילת תענית, אלע טעג וואס זענען געשריבן אין מגילת תענית, דלא למיספד. מען זאל נישט מאכן קיין הספד לפניו אסור, א טאג פארדעם טאר מען נישט פאסטן, לאחריו א טאג נאכדעם מותר, מעג מען, און די משנה פירט אויס אז לויט רב יוסי'ן איז אסור בין לפניו בין לאחריו. ס'איז אזוי, ס'דא אזעלכע טעג. וואס זיי שטייען אין מגילת תענית וואס די חכמים האבן פארשריבן די אלע טעג וואס דיע טעג איז געווען א נס האט מען מתקן געווען צוליב דעם נס אז מען זאל דיע טעג נישט פאסטן אבער א הספד מעג מען מאכן ווייל א הספד איז לייכטער פון תענית אין א טייל טעג איז עס געווען א גרעסערע נס. און מען האט געשריבן אין מגילת תענית אז נישט בלויז איז אסור בתענית, נאר א הספד איז אויכעט אסור. זאגט יעצט די משנה אז די טעג וואס ס'שטייט מען טאר נישט מאכן קיין הספד, אז זענען אסור די טעג אין א הספד אויכעט, איז א טאג פארדעם אויכעט אסור צו פאסטן, אבער א טאג נאכדעם מעג מען, און רב יוסי זאגט אז דיע טעג וואס זענען אסור אי בתענית אי עה בהספד אויכעט, זענען די זענען אסור א טאג פריער און א טאג שפעטער צו פאסטן. נאר וואס דען, דיע טעג וואס זענען געשריבן נאר אין מגילת תענית אז מען טאר נישט פאסטן, הספד זענען זיי נישט געווארן גע'אסר'ט, איז לויטן תנא קמא בין לפניו ובין לאחריו מותר, און לויט רב יוסי'ן איז לפניו אסור לאחריו מותר. דא וועט די גמרא אויסרעכענען עטליכע פון דיע יום טובים פון דיע טעג וואס איז געשריבן מגילת תענית. ס'דא אסאך. איינס ווערט דא דערמאנט אין די גמרא. פון ראש חודש ניסן ביז אכט טאג אין חודש ניסן טאר מען נישט פאסטן דאיתוקם תמידא, וואס הייסט דאס? די בייתוסים האבן געזאגט אז א קרבן תמיד קען ברענגען א יחיד אויכעט, ווייל עס שטייט את הכבש אחד תעשה א לשון יחיד, אבער די חכמים האבן געזאגט שטייט תשמרו לשון רבים. דעריבער האבן זיך די חכמים מתקן געווען אז יעדער איד זאל געבן א האלבן שקל, און די תמידים ווערן געקויפט פון די האלבע שקלים. איז דעמאלט אויך האט מען זיי מנצח געווען, די בייתוסים, און זיי האבן מודה געווען אז די חכמים זענען גערעכט, האט מען פארשריבן אין מגילת תענית, אז פון איין טאג אין ניסן ביז אכט טאג אין ניסן, און טאר מען נישט מאכן קיין הספד, און פאסטן טאר מען אוודאי נישט נאך א יום טוב ווערט דערמאנט פון אכט טאג אין חודש ניסן ביז סוף פסח, איתותב חגא דשבועיא איז אויכעט. א גרויסער נס, און אחוץ דעם וואס מען טאר נישט פאסטן, טאר מען נישט מאכן קיין הספד, ווייל די צדוקים האבן געזאגט אז אויף דאס וואס שטייט אין דער תורה ממחרת השבת, מיינט מען צומארגנס פון שבת בראשית, צומארגנס פון זיבעטן טאג אין וואך, אז מען הייבט אן צו ציילן ספירה זונטאג, און שבועות איז לויט זיי איז שטענדיג געווען זונטאג. האט מען דעמאלט געהאט מיט זיי א וויכוח. פון אכט טאג אין ניסן ביז סוף פסח און מ'האט זיי מנצח געווען, זענען געווארן פארשריבן די טעג לא למספד. נאך ווערט דערמאנט אכט און צוואנציג טאג אין אדר, ווייל ס'איז געווען א גזירה אויף די אידן זאלן נישט לערנען קיין תורה, זאלן נישט מלה זיין די קינדער, זאלן מחלל שבת זיין. נאר מען האט מבטל געווען די גזירה אכט און צוואנציג טאג אין חודש אדר, האט מען דעמאלט געמאכט יום טוב. אויך ווערט דערמאנט י"ח עמוד ב' אז דרייצן טאג אין אדר איז אויך געווארן ווערט געהייסן יום ניקנור, איינער פון די הארן פון די יוונים, האט מגזם געווען אויף ירושלים, ער וועט עס צעטרעטן און פארדארבן. און דרייצן טאג אין חודש אדר איז ער געווארן איבערגעגעבן אין די אידישע הענט, און מען האט אפגעהאקט די גראבע פינגער פון די האנט און פון די פיס, און מען האט זיי אויפגעהאנגען אין די טויערן פון ירושלים. צוועלף טאג אין חודש אדר הייסט יום טוריינוס, דער טוריינוס. האט געהארגעט די הרוגי לוד, לוליינוס מיט זיין ברודער פפוס, און גלייך האט מען געזען די נקמה אין אים, אז ס'איז געקומען צוויי הארן פון רוים און מ'האט צעקלאפט זיין קאפ מיט שטיקער האלץ. איז דאס אויך געווארן דארט געשריבן. נאכער האט מען מבטל געווען דעם טאג, ווייל דעמאלט איז געווען א אומגליק, ס'איז דעמאלט געווארן געהארגעט שמעיה און אחיה וואס זענען געווען צדיקים. נאך איז דא אסאך טעג וואס זיי ווערן געשריבן אין מגילת תענית. תנא רבנן, ווען מ'האט צוגעהערט צו די גמרא האבן די רבנן געלערנט

איתוקם תמידא איז געווארן אוועקגעשטעלט דער דין פון תמיד, מ'האט דעמאלט מנצח געווען די בייתוסים, דלא למיספד בהון, איז דעמאלט נישט בלויז מ'טאר נישט פאסטן, מ'טאר אויכעט נישט מאכן קיין הספד. מתמניא ביה פון אכט טאג אין חודש ניסן, עד סוף מועדא, ביז סוף פסח, איתותב חגא דשבועיא, מ'האט מנצח געווען די צדוקים וואס זיי האבן געזאגט אז דעם עומר איז מען מקריב זונטאג. און די וויכוח איז געווען די צייט און מ'האט זיי מנצח געווען, איז אויכעט טאר מען נישט פאסטן, און אויך דלא למיספד בהון, מ'טאר נישט מאכן קיין הספד. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט מרש י כ ד ניסן פון ראש חודש ניסן אט מנ י ב ביז אכט טאג אין חודש ניסן איתו קומט מידה איז געווארן אוועקגעשטעלט דער דין פון טומאה דלא למספר מען טאר נישט מאכן קיין הספד פרעגט די גמרא, למה לי מריש ירחא, פארוואס דארף מען דערמאנען אין מגילת תענית פון ראש חודש? לימא זאל מען זאגן מתרי בניסן, און איך טאר נישט פאסטן פון צוויי טאג אין ניסן, וראש חודש גופא יום טוב הוא ואסור, ראש חודש טאר איך דאך סייווי נישט פאסטן, ווייל ס'איז א יום טוב, רש"י דא זאגט ווייל עס שטייט קרא עלי מועד און דאס גייט ארויף אויף ראש חודש אב, תוספות אין די ענדע פון לעצטן פרק ראש השנה און אויך רש"י דארטן זאגן אז עס שטייט אין פסוק אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם, איז דער אלה מועדי גייט ארויף אויף ראש חודש, און איך לערן דאך אפ דעם גאנצן לימוד פון קידוש החודש פון די ווערטער אשר תקראו אותם, איז אויב ראש חודש איז א יום טוב, ואסור, טאר מען דאך סיי ווי נישט פאסטן. אמר רב, האט רב געזאגט לא נצרכה, מ'האט נישט געדארפן דערמאנען אין מגילת תענית פון ראש חודש אלא לאסור יום שלפניו, פון דעמאלט ווייס איך אז א טאג פריער, ניין און צוואנציג טאג אין אדר, טאר מען אויכעט נישט פאסטן. פרעגט די גמרא, ושלפניו נמי תיפוק ליה א טאג פריער, ערב ראש חודש ניסן, נײַן און צוואַנציק טאג אין אדר ווייס איך אויכעט, דהוה ליה יום שלפני ראש חודש, ס'איז א טאג פאר ראש חודש טאר מען נישט פאסטן. ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט אזוי, ראש חודש דאורייתא הוא, דאס וואס ראש חודש הייסט יום טוב איז דאך מדין תורה, ודאורייתא לא בעי חיזוק, א זאך וואס עס איז מדין תורה דארף איך נישט מחזק זיין, איז דעמאלט איז עס מותר געווען אלץ ראש חודש וואלט עס געווען מותר יום שלפניו. דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט הימים האלה הכתובים במגילת תענית, די טעג וואס זענען געשריבן אין מגילת תענית, אז מען טאר נישט זיי פאסטן, מען טאר נישט מאכן קיין הספד, לפניהם ולאחריהם אסורין, א טאג פארדעם און א טאג נאכדעם איז אסור. שבתות וימים טובים, שבת און יום טוב, הן אסורין, שבת און יום טוב טאר מען נישט פאסטן, לפניהם ערב שבת ערב יום טוב, ולאחריהם א טאג נאך זיי, מותרין, מעג מען. ומה הפרש בין זה לזה, וואס איז די חילוק פון דיע טעג וואס עס שטייען אין מגילת תענית וואס לפניהם ולאחריהם איז אסור, און שבת און יום טוב וואס ס'איז דין תורה און ס'איז מותר? הללו דברי תורה, ווייל עס איז דברי תורה, ודברי תורה אין צריכים חיזוק, דברי תורה דארף נישט האבן קיין חיזוק, אבער הללו דברי סופרים, דאס וואס שטייט אין מגילת תענית איז דאך מדרבנן, ודברי סופרים צריכים חיזוק, ווייל אויב איך וועל זאגן מען מעג פאסטן א טאג פריער, וועט מען קומען פאסטן אין דעם טאג אליין אויך. לכאורה דארף מען דא פארשטיין רש"י זאגט, פארוואס טאר מען נישט פאסטן יום של פניו? ווייל מען וועט פאסטן יום של פניו, וועט מען דעם טאג אויך פאסטן, אבער אויב דער טאג איז ראש חודש אויכעט, איז דאך נישטא קיין חשש, דא איז דאך שוין דער איסור דברי תורה, און דברי תורה אין צריכים חיזוק. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט מתמניא ביה עד סוף מועדא, פון אכט טאג אין חודש ניסן, ביז סוף פסח איתותב חגא דשבועיא איז געווארן באשטימט דער יום טוב שבועות מיינט מען ממחרת השבת פון מארגן פון פסח הייבט מען אן צו ציילן ספירה דלא למיספד מען טאר נישט מאכן קיין הספד איז דא דא אין אמת'ן דא איין קשיא וואס די גמרא וועט ווייטער פרעגן וואס כאפט ער אן פון אכט טאג אין.

חגא דשבועיא, די גמרא האט עס ווייטער פרעגט, נאר די גמרא פרעגט דא אזוי אויך, שטייט מתמניא ביה עד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למיספד, למה לי עד סוף מועד, וואס דארף ער זאגן ביז סוף פסח, לימא זאל ער זאגן עד המועד ביז פסח, ומועד גופיה יום טוב הוא, יום, פסח איז דאך א יום טוב, ואסור, און ס'איז דאך סיי ווי אסור בהספד און בתענית. אמר רב פפא, האט רב פפא געענטפערט, כדאמר רב, אזוי ווי רב האט פארענטפערט די פריערדיגע קשיא, פארוואס מען דארף דערמאנען ראש חודש? פארוואס דארף מען דערמאנען אין מגילת תענית אז מריש ירחא דניסן? ראש חודש איז דאך סיי ווי אסור. האט ער געענטפערט, אלא לאסור יום שלפניו, דעריבער זאגט ער מריש ירחא דניסן צו אסר'ן דעם טאג פאר ראש חודש צו פאסטן, מכח דעם דין לפניהם אסורים. אלץ דעם דין פון ראש חודש וואלט א טאג פריער נישט געווען גע'אסר'ט ווייל דברי תורה אין צריכים חיזוק. דעריבער דערמאנט מען מריש ירחא דניסן צו וויסן א טאג פריער איז אסור. הכא נמי דא אויכעט דעריבער דערמאנט ער עד סוף מועדא. לא נצרכה אלא לאסור יום שלאחריו, אז א טאג נאכדעם איז אויכעט אסור. פרעגט די גמרא, כמאן, קומט אויס ווי ווער האלטסטו דאס וואס דו זאגסט אז יום שלאחריו איז אסור? כרבי יוסי, זאגסטו אז דאס די מגילת תענית גייט ווי רבי יוסי, דאמר וואס ער זאגט בין לפניו בין לאחריו אסור, אזוי זאגסטו דאך אז דעריבער דארף איך דערמאנען עד סוף מועדא, צו וויסן א טאג נאך פסח איז אסור מכח יום שלאחריו, ווי קומט עס מגילת תענית איז סותם ווי רבי יוסי, אי הכי, כ'דארף פרעגן נאך מער, אז דו זאגסט עס גייט ווי רבי יוסי, בעשרים ותשעה נמי, דו האסט מיר פארענטפערט, דעריבער זאגט מען מריש ירחא דניסן, כדי איך זאל וויסן אז דער נײַן און צוואַנציקסטער טאג אין אדר איז אסור, מאי איריא דהוה יומא דמקמי יומא דמיתוקם תמידא, פארוואס דארף ער מיר דערמאנען מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה איתוקם תמידא, פארוואס דארף מען דערמאנען מרש י ח? האסטו דאך מיר געזאגט כדי איך זאל וויסן, דער נײַן און צוואַנציקסטער טאג אין אדר א טאג פריער איז אסור, תיפוק ליה, איך ווייס אליין ס'איז אסור, דהוה ליה יומא, דער נײַן און צוואַנציקסטער טאג איז דאך א טאג דבתר עשרין ותמניא ביה, וואס איז נאך דעם אכט און צוואַנציקסטן, און דער אכט און צוואַנציקסטער איז דאך געווען אסור.

פון לערנען תורה. דלא למספד איז אסור אין תענית און אין הספד. שפעם אחת נגזר גזירה על ישראל, איין מאל איז געווען א גזירה אויף די אידן, שלא יעסקו בתורה, זאלן נישט עוסק זיין אין תורה, ושלא ימולו את בניהם, זאלן נישט מל זיין די קינדער, ושיחללו שבת, זאלן מחלל שבת זיין. די זאכן וואס זיי טיילן אפ די אידן פון די גויים, האבן זיי געמאכט א גזירה די אידן זאלן נישט מקיים זיין. ביי תורה זאגט דער מהרשא שטייט דאך כי חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. די זעלבע זאך מל זיין, דאס איז דאך א אות ברית. שבת שטייט דאך אויכעט כי אות היא ביני וביניכם. מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו, וואס האט דעמאלט געטון יהודה בן שמוע און זיינע חברים? הלכו זענען געגאנגען ונטלו עצה, זיי האבן גענומען א עצה, ממטרוניתא אחת פון איין א שררה, שכל גדולי רומי מצויין אצלה, וואס אלע גדולי רומי זענען דא ביי איר. האט מען איר געפרעגט, מיט וועלכן וועג וועט מען קענען מבטל זיין די גזירה? אמרה להם, האט זי געזאגט צו זיי, ס'נישט דא קיין צווייטע עצה. עמדו, שטייט אויף, והפגינו און שרייט בלילה, ביינאכט. ביינאכט איז דאך דער קול ווערט מערער געהערט. הלכו, זענען זיי געגאנגען, והפגינו בלילה, זיי האבן געשריגן ביינאכט. אמרו, זיי האבן געזאגט, אי שמים, זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן. רבונו של עולם, ווי תוספות זאגט עס באריכות און רשי איז עס בקיצור, למה יאמרו הגויים איה אלוקיהם? דאס האבן זיי געשריגן צום אייבערשטן, און זיי, צו די גויים, האבן זיי געשריגן, לא אחים אנחנו, זענען מיר דען נישט קיין ברידער? לא בני אב אחד אנחנו, זענען מיר נישט פון איין טאטן, פון יצחק'ן? לא בני אם אחת אנחנו, זענען מיר נישט פון איין מאמע'ן, פון רבקה'ן? מה נשתנינו מכל אומה ולשון, וואס זענען מיר אנדערש פון יעדן פאלק, שאתם גוזרים עלינו גזירות רעות, איר זענט אויף אונז גוזר שלעכטע גזירות, ובטלום, מען האט עס מבטל געווען, ואותו היום, אין דעם טאג, עשאוהו יום טוב, האט מען געמאכט יום טוב, איז אויב ווידער די מגילת תענית, די ברייתא פון מגילת תענית גייט ווי רבי יוסי, דארף מען דאך מען נישט דערמאנען מריש ירחא דניסן, כדי איך זאל וויסן דער ניין און צוואנציגסטער טאג אין אדר איז אסור בתענית, לויט רבי יוסי איז דאך עס אסור מכח דעם וואס איז נאך דעם אכט און צוואנציגסטן.

און דער צווייטער אדר האט דרייסיג טעג, ביי אונז איז דער סדר אז יעדער אדר וואס איז סמוך לניסן איז ניין און צוואנציג טעג, און רש י האט עס פריער אויך געזאגט, נאר ס'איז דא אין דעם א מחלוקת, איז אויב אזוי אז דער אדר שני האט דרייסיג טעג, איז אזוי, ווען מאכט מען ראש חודש? דעם איין און דרייסיגסטן טאג. דארטן אין ירושלים האט מען דאך נישט געפירט זיך ווי ביי אונז אז מען האט געמאכט ראש חודש אי דעם דרייסיגסטן אי דעם איין און דרייסיגסטן. די רחוקים וואס זיי ווייסן נישט ווען מען האט געמאכט ראש חודש מאכן ראש חודש אין דרייסיגסטן און דעם איין און דרייסיגסטן, אפשר האט מען מקדש געווען דעם דרייסיגסטן. אבער דארטן אין ירושלים, די נאנטע אין ארץ ישראל, זיי. ווייסן אז ראש חודש איז דער איין און דרייסיגסטער טאג? אויב אזוי וואס טוט זיך מיט דעם דרייסיגסטן טאג? איז דעריבער ווערט דערמאנט מריש ירחא דניסן אז דער דרייסיגסטער טאג איז אויכעט אסור בתענית, ווייל דער דרייסיגסטער טאג איז דאך נישט נאכדעם אכט און צוואנציגסטן. נאך א טייטש זאגט דער רש י. נישט מען מיינט א עיבור יאר, נאר א עיבור חודש, דער חודש אדר האט געהאט דרייסיג טעג. רב אשי אמר, רב אשי פארענטפערט, אפילו תימא לחודש חסר, אפילו ביי א חודש חסר דארף ער אויך דערמאנען מריש ירחא, און ס'איז נישט גענוג וואס דער כ ט איז נאך כ ח. פארוואס? כל שלאחריו בתענית אסור, בהספד מותר. אויב דער ניין און צוואנציגסטער זאל זיין מכח דעם וואס ס'איז נאך דעם אכט און צוואנציגסטן, וואלט עס געווען נאר אסור בתענית, אבער הספד איז מותר. און די זעלבע זאך אויב עס וואלט געווען נאר ווייל ס'איז פאר דעם טאג וואס איתוקם תמידא איז דער יום שלפניו וואלט געווען מותר בהספד וזה, און דא אויך דער ניין און צוואנציגסטער טאג אין אדר הואיל ומוטל בין שני ימים טובים, דער אכט און צוואנציגסטער איז א יום טוב וואס מ'האט מבטל געווען די גזירה. און ראש חודש איז א יום טוב פון איתוקם תמידא, עשאוהו האט מען דאס געמאכט כיום טוב עצמו, ווי א יום טוב אליין, ואפילו בהספד נמי אסור, אז ס'איז אסור אפילו בהספד. רש י, אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט מתמניא ביה פון אכט טאג אין חודש ניסן, ועד סוף מועדא, ביז סוף פסח, איתותב חגא דשבועיא, האט מנצח געווען די צדוקים לגבי יום טוב שבועות, איז דלא למספד, און א חוץ דעם וואס מען טאר נישט פאסטן, טאר מען נישט מאכן קיין הספד. פרעגט די גמרא, למה לי למימר מתמניא ביה, וואס דארף ער דערמאנען פון אכט טאג אין חודש ניסן, לימא זאל ער זאגן מתשעה ביה פון ניין טאג און אן ווייל ותמניא גופיה אסור, דער אכטער טאג איז דאך שוין א יום טוב ס'איז אסור, דהוה ליה יומא דאיתוקם ביה תמידא, ווי איך האב דאך פריער געזאגט מריש ירחא עד תמניא און עד בכלל, פארוואס נעם איך אן עד בכלל אזוי ווי איך זאג מתמניא ביה עד סוף מועדא איז דאך איז דער עד בכלל, איז דא אויכעט ווען איך זאג מריש ירחא דניסן

און מען דארף פאסטן, און מען וועט מבטל זיין דעם, דאס וואס איז געשריבן מגילת תענית, די יום טובים פון תמיד, מען וועט דארפן פאסטן אין איינע פון די טעג, וועט מען שוין דעמאלט מבטל זיין אלע, ווייל כ'קען נישט מבטל זיין לחצאין, וועל איך שוין זאגן, אז יומא דאיתוקם תמידא מעג מען פאסטן, אבער וועל איך דעמאלט וויסן תמניא גופיה אסור, דער אכטער טאג וועט זיין אסור, דהוה ליה יומא קמא, ווייל דאס איז דער ערשטער טאג, דאיתותב ביה חגא דשבועיא, אפילו איך בין מבטל דעם יום טוב פון תמיד, בלייבט אבער איבער דער יום טוב פון שבועות. רשי פרעגט א קשיא, אפילו. אזוי יא קען ער דאך זאגן מתשעה אפילו איך וועל מבטל זיין דעם יום טוב פון תמיד, אבער דער אכטער וועט דאך זיין אסור ווייל ס'איז א טאג פאר דעם חג שבועיא ס'איז יום שלפניו, זאגט דער רשי ווייטער פרעגט די גמרא אזא און ענליכע זאך, און די גמרא זאגט אזוי אז אויב כ'האב מבטל געווען דעם יום טוב פון דעם טאג וועל איך נישט גיין זאגן אז דער טאג די אייגענע זאך וואס ער האט די אייגענע חומרא א יום טוב פון תמיד האב איך מבטל געווען וועל איך נישט זאגן אז ס'זאל בלייבן אויף דעם דאס וואס דאס איז א ערב פון דעם מארגעדיגן טאג. זאגט די גמרא, השתא דאתית להכי, יעצט אז דו האסט מיר געזאגט דעם תירוץ פארוואס אז דארף מען דערמאנען תמניא ביה, ווייל אויב ס'וועט זיין א סיבה מען וועט מבטל זיין דעם יום טוב פון תמיד עשרים ותשעה נמי, דאס וואס איך האב דיר געפרעגט א קשיא אויף עשרים ותשעה האב איך דיך געפרעגט פארוואס דארף איך דערמאנען מריש ירחא דניסן כדי איך זאל וויסן עשרים ותשעה איז אסור ווייל ס'איז יום שלפניו, האב איך דיך געפרעגט, ס'איז דאך סיי ווי אסור ווייל ס'איז א טאג נאכן אכט און צוואנציגסטן, און דעם אכט און צוואנציגסטן איז דאך א יום טוב ווייל אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון מן אורייתא, איז דארף איך נישט צוקומען צו דעם תירוץ. וואס כ'האב פריער גענטפערט. נו איך קען, כ'האב דאך פריער געהאט אויף דעם צוויי תירוצים. כ'האב געהאט איין תירוץ פון אביי חודש מעובר, און רב אשי זאגט ווייל ס'איז מוטל בין שני ימים טובים עשאוהו כיום טוב עצמו. נו איך וועל דאך זאגן עשרים ותשעה נמי, דעריבער דארף איך דערמאנען ריש ירחא דניסן כדי צו אסר'ן עשרים ותשעה, און דו פרעגסט מיר עשרים ותשעה סיי ווי אסור ס'איז נאכן אכט און צוואנציגסטן? אה, כיוון דאילו איקלע מילתא, אויב ס'עט זיך טרעפן ובטליניה לעשרים ותמניא, און מ'עט מוזן פאסטן עשרים ותמניא, מ'עט מבטל זיין דעם יום טוב, אבער עשרים ותשעה גופא, דער ניין און צוואנציגסטער טאג אין אדר אסור איז אסור, דהוה ליה יומא מקמי יומא דאיתוקם תמידא, דעריבער דארף איך זאגן מריש ירחא דניסן. אפילו עס וועט זיין א סיבה וואס דער אכט און צוואנציגסטער טאג אין אדר וועט בטל ווערן דער יום טוב, דאך וועט זיין א יום טוב מ'וועט נישט טארן פאסטן דעם ניין און צוואנציגסטן טאג, מכח וועלכן? מכח דעם ווייל ריש ירחא דניסן, ראש חודש ניסן, איז איתוקם תמידא, דעריבער טאר מען נישט פאסטן. ווען? דעם ניין און צוואנציגסטן. רש"י. מיר וועלן לערנען דעם תוספות דיבור המתחיל דאילו דאילו אי איקרי שום גזירה מריש ירחא וכו' תמניא גופא אסור דהוה ליה וכו' והקשה הקונטרס. אכתי לימא תשעה אפילו דעמאלט מען וועט מבטל זיין מען וועט מעגן פאסטן יומא דאיתוקם תמידא דאך קען ער דערמאנען תשעה ואפילו אי מיקרי שום גזירה ובטליניה לזיין יומא וכו' אפילו מען וועט מבטל זיין די זיבן טעג אכתי אסור תמניא גופא אבער דער אכטער וועט דאך זיין אסור משום דהוה יומא, ווייל דער אכטער איז דאך א טאג, דמקמי יומא דאיתותב חגא דשבועיא. וואס זאגט די גמרא? אז קען אמאל זיין מ'וועט מבטל זיין די זיבן, ממילא וויל איך וויסן אז דער אכטער איז אויך א יום טוב מכח יומא. דאיתותב חגא דשבועיא, ניין, אפילו מען וועט מבטל זיין אז מען וועט מעגן פאסטן די די יום דאיתותב תמידא, מ'וועט מבטל זיין זיבן, דער אכטער וועט דאך זיין אסור, פארוואס? ווייל ס'איז דאך דער אכטער פאר פאר די ניין. ותירץ הקונטרס ענטפערט רש"י הא לא פירכא דאס איז נישט קיין קשיא, דאם יום טוב גופא דתמיד מבטלינן ליה פון יום טוב אליין איז מען מבטל מיר זאגן אז עס איז יום טוב פון תמיד איז מעג מען פאסטן ואנן ניקום ונגזור מקמי יומא דאיתותב חגא דשבועיא דאס קען איך דאך נישט זאגן אז דאס האט געהאט אויף זיך א יום טוב זאג איך מכח מכח דעם יום טוב מעג מען פאסטן און צוליב דעם וואס מארגן איז יום טוב זאל מען נישט קענען פאסטן וכי האי גוונא מתרצינן לקמן ביום טוריינוס, עמוד ב', ענטפערט עס אויך די גמרא ביום טוריינוס. איתמר, מיר האבן געלערנט רב חייא בר אסי אמר רב, רב חייא בר אסי זאגט פאר רב'ן, הלכה כרב יוסי, די הלכה איז ווי רב יוסי, וואס ער לערנט אז דיע טעג וואס זענען הארב דלא למיספד בהון, איז אסור בין לפניו בין לאחריו ושמואל אמר הלכה כרב מאיר, שמואל זאגט די הלכה ווי סתם משנה, וואס אין סתם משנה שטייט אז דיע טעג דלא למספד בהון איז לפניו אסור און לאחריו מותר, פרעגט די גמרא, ומי אמר שמואל הכי, האט דען שמואל אזוי א געזאגט אז לפניו אסור? והתניא מיר האבן געלערנט רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל האט געפרעגט, ומה תלמוד לומר, וואס ווערט דערמאנט אין מגילת תענית, בהון בהון שתי פעמים שטייט דלא להתענאה בהון, נשתית און מקצתון אין א תירב ד לא למות מיט בהון טוה איך דרשנ'ען אז דער בהון איז א לשון מיעוט נאר בהון לומר לך צו זאגן דיר שהן אסורות דיע טעג אליין זענען אסור לפניהן און לאחריהן א טאג פריער און א טאג דעם איז מותר ואמר שמואל, און שמואל האט געזאגט, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אז די הלכה איז ווי רבי שמעון בן גמליאל, אז לפניו איז אויכעט מותר, ווייל ס'איז נאר מדרבנן, בין איך נישט מחמיר. טא ווי זאגסטו פריער אז שמואל האט גע'פסק'נט ווי רבי מאיר אז לפניו אסור? ענטפערט די גמרא, מעיקרא סבר, פריער האט שמואל געהאלטן, כיוון דליכא תנא דמיקל כרב מאיר, ס'איז נישט דא קיין תנא וואס איז אזויפיל מיקל ווי רב מאיר, און שמואל וויל דאך מיקל זיין די זאך, אמר האט ער געזאגט הלכה כרב מאיר, אז די הלכה איז ווי רב מאיר אז לאחריו איז מותר, כיוון דשמעיה לרבן שמעון בן גמליאל, נאכדעם.

וכן אמר באלי אמר רב חייא בר אבא אמר רב יוחנן הלכה כרב יוסי, רב יוחנן האלט אויך אז די הלכה ווי רב יוסי. רב יוסי מיט די רבנן קריגן זיך דאך ביי צוויי זאכן, איינמאל קריגן זיי זיך ביי לאחריו אויף דיע טעג דלא למספד בהון צי לאחריו איז אויכעט אסור דיע טעג דלא למספד בהון איז לפניו נישטא קיין מחלוקת אלע האלטן לפניו אסור נאר זיי קריגן זיך לאחריו צי ס'איז אויך אסור לויט רב יוסי איז אסור און לויט די רבנן איז מותר

כי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, ווען האט רבי יוחנן געזאגט הלכה כרבי יוסי? דאס האט ער נאר געזאגט אדלא להתענאה, נאר ביי דער מחלוקת וואס איז דא דיע טעג וואס מען טאר נישט פאסטן, וואס דארט זאגט רבי יוסי לפניהם אסורים ולאחריהם מותרים, דעמאלט פסק'נט ער ווי רבי יוסי אז לפניהם אסורים, נישט ווי רבי מאיר וואס ער זאגט לפניהם איז אויך מותר, אבער לגבי דעם דין וואס ר' יוסי זאגט אין דיע טעג דלא למספד איז לאחריו אויך אסור, דארט בלייבט נישט די הלכה ווי ר' יוסי, נאר דארט בלייבט די הלכה ווי ר' מאיר אז לפניו אסור, לאחריו מותר. קומט יעצט אויס אז ס'נישט קיין חילוק.

אז פאר די טעג וואס זיי ווערן דערמאנט אין מגילת תענית טאר מען נישט פאסטן, נאכדעם מעג מען, ואם תאמר, כיוון דאמר הלכה כרב יוסי, רב פסק'נט דאך ווי רב יוסי, און רב יוחנן פסק'נט דאך אויך ווי רב יוסי, היאך אנו מתענין לפני הפורים, וויאזוי מעגן מיר פאסטן תענית אסתר? דאי משום דבטלה מגילת תענית, אויב דו וועסט זאגן מען מעג פאסטן ווייל בטלה מגילת תענית, מכל מקום, הא חנוכה ופורים לא בטלה, חנוכה פורים איז נישט געווארן בטל, טא ווי מעג מען פאסטן תענית אסתר? ס'איז דאך א טאג פאר פורים. ויש לומר, ענטפערט תוספות, דהא דאמר חנוכה פורים לא בטלה, דאס וואס מיר זאגן אז חנוכה און פורים איז נישט געווארן בטל פון מגילת תענית, רצונו לומר מיינט ער צו זאגן הדינים שלהן, די דינים וואס איז נוגע דעם טאג אליין, לעשותן יום טוב, זיי מאכן יום טוב, ודלא להתענאה בו, מען טאר נישט פאסטן,

ונשבע פרא יום טוב שלהן, איז אויב מכח דער טאג האט געהאט א אייגענעם יום טוב ס'איז געווארן בטל, הכא נמי יש לנו לומר שיבטל משום טעם לפני הפורים, אזוי ווי מיר זאגן ווייטער וועגן יום שלפני ניקנור, אז אויב ס'איז געווארן בטל פון זייער טאג ווערט שוין אינגאנצן בטל, אז דער יום טוב פון זייער טאג זאג איך מכח דעם מעג מען פאסטן, ווערט שוין אויך בטל מכח דעם וואס דאס איז א טאג פאר דעם יום טוב וואס איז מארגן. דער רן ברענגט אראפ בשם הראבד צו פארענטפערן דיע קשיא, ווייל אין מגיד תענית אסתר איז דאך א תענית של שמחה, ס'ניט אין כלל פון די אנדערע תעניתים, אזוי ווי מיר זאגן אפילו אויף דעם ארט מ'פירט זיך מ'זאל נישט טון קיין מלאכה אין פורים, אבער א בנין של שמחה מעג מען טון. איז ממילא אז דאס איז א תענית פון שמחה איז דאס נישט געווארן בטל. נאך זאגט דער רן אז תענית אסתר מען זאל פאסטן דרייצן טאג אין אדר דאס איז געווען פון דער עיקר תקנה און די חכמים האבן נישט קיין כח דאס אוועקצונעמען ווי שטייט קיימו על נפשם דברי הצומות אדער ווייל דאס איז דברי קבלה. האט עס דעם פורים מיט דברי קבלה האט עס דעם זעלבן דין ווי דין תורה וואס דארף נישט האבן קיין חיזוק. אזוי ווי די גמרא האט פריער געזאגט דף יז אין עמוד ב' אז שבתות וימים טובים הן אסורין לפניהם ולאחריהם מותרים ווייל דברי תורה אין צריכים חיזוק. רשי. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי, האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט אז לפניהם טאר מען נישט פאסטן? והא דאך אמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן האט דאך געזאגט הלכה ווי סתם משנה, ותנן אין א סתם משנה האט מען געלערנט אף על פי שאמרו מקדימין, כאטש די חכמים האבן געזאגט אז דער זמן פון ליינען די מגילה קען מען ליינען פריער ווי דעם פערצנטן טאג, דאך מותרים בהספד ותענית, הספד און תענית איז מותר אין דעם טאג וואס מען האט מקדים געווען די קריאת המגילה. ס'דא פארשידענע צייטן צו ליינען די מגילה, מענטשן וואס זיי וואוינען אין שטעט ליינען פֿערצן טאג אין חודש אדר, די שטעט וואס זענען מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, די שטעט וואס האבן א מויער, געהאט א מויער, בימות יהושע בן נון, זיי ליינען די מגילה אין פופצן, די מענטשן וואס זיי וואוינען אין די דערפער זיי קענען ליינען די מגילה דעם עלפטן טאג אין אדר און צוועלפטן און דרייצעטן פארוואס מאנטאג און דאנערשטאג איז תקנת עזרא דעמאלט זאלן זיצן די בתי דינים אין די שטעט ס'איז ימי הדין און די מענטשן פון די דערפער קומען דעמאלט אריין אין שטאט אריין מען דארף ליינען די מגילה זיי אליין זענען נישט בקי צו ליינען די מגילה, דארפן זיי דאך אריינקומען אין שטאט אריין, וויל איך זיי נישט מטריח זיין אז זאלן דארפן אריינקומען דירעקט וועגן פורים, און נאך א טעם, איך וויל פורים זאלן זיי זיין פריי, זאלן קענען ברענגען פאר די מענטשן פון די שטעט שפייז פאר שמחת פורים, האבן די חכמים געזאגט, אז זיי טוען ליינען א יום הכניסה פריער פאר פערצן טאג, דאס הייסט אויב פורים געפאלט דינסטאג, פערצן טאג אין חודש איז דינסטאג, ליינען זיי די מגילה דעם דרייצעטן טאג מאנטאג, פורים געפאלט מיטוואך, ליינען זיי די מגילה אין צוועלפטן טאג מאנטאג. אויב פורים געפאלט זונטאג, ליינען זיי די מגילה דאנערשטאג פריער, דאס איז דער עלפטער טאג. שטייט דא אז מ'איז מקדים צו ליינען די מגילה, אבער בהספד איז מותר. אימת ווען האט מען מקדים געווען? אילימא וועסטו וועלן זאגן בני חמיסר, די מענטשן וואס זיי וואוינען אין די שטעט וואס זענען ארומגערינגלט א מויער פון יהושע בן נון, וואס זיי דארפן ליינען אין פופצנטן וקא קרו ליה בארביסר, און זיי האבן זיך מקדים געווען און זיי האבן געליינט אין פערצנטן ווייל זיי זענען געגאנגען אריין אין שטאט און פרוז בן יומו נקרא פרוז, אויב דער מענטש פון דער שטאט וואס איז מוקפת חומה קומט אריין אין א שטאט וואס מען ליינט אין פערצעטן ליינט ער מיט זיי, זאגסטו אז זיי זענען מותר אין הספד און תענית, ומי שרי זענען זיי דען מותר ביי הספד און ביי תענית? אין פערצענטן טאג אפילו די בני כרכים זענען דען מותר, והכתיב במגילת תענית שטייט אין מגילת תענית יום ארבעה עשר בו דער פערצענטער טאג פון חודש אדר, ויום חמשה עשר בו און דער פופצענטער טאג פון חודש אדר, יומי פוריא דאס איז טעג פון פורים דלא למספד בהון, מען טאר נישט מאכן קיין הספד. ואמר רבא, האט רבא געזאגט, וואס דארף מען שרייבן אין מגילת תענית דעם יום ארבעה עשר דער יום חמשה עשר, שטייט דאך בפירוש אין מגילה להיות עושים את ימי הפורים האלה. לא נצרכא, מען דארף דאס נישט האבן אלא נאר לאסור את של זה בזה, צו אסר'ן אז די בני ט ו זענען אסור בהספד און תענית אין פערצנטן טאג, ואת של זה בזה, און די בני י ד זענען אסור אין פינפצנטן טאג, אלס די מגילה וואלט איך געמיינט טאקע צוויי טעג פורים, אדער פון די פאר די כרכים המוקפין חומה איז דאך פורים אין פופצנטן, אין פערצנטן זענען זיי מותר בהספד, אזוי וואלט איך געמיינט, און די בני י ד זענען מותר אין פופצנטן, אט מיט דאס טוט מען אויף וואס מען האט געשריבן מגילת תענית, דלא למספד בהון, אז ביידע זענען אסור פאר אלעמען. איז אויב אזוי קען איך דיך נישט זאגן אז דער יום דער וואס דארף ליינען ט ו האט געליינט י ד איז ער מותר אין הספד און תענית, אלא וועסטו וועלן זאגן בני ארביסר. ער דארף ליינען אין פערצנטן איז אין א דארף, וואס אין א דארף ליינט מען דאך אמאל אין פערצנטן, אז פורים געפאלט מאנטאג אדער דאנערשטאג ליינט מען דאך אין פערצנטן, וקא קרי ליה מ'האט עס געליינט בתליסר, למשל פורים איז געפאלן דינסטאג האט מען געליינט די מגילה מאנטאג, זאגסטו אז ס'איז מותר בהספד ובתענית יום ניקנור הוא, ס'איז דאך א מכח זיך טאר מען דעמאלט אסור בהספד ובתענית אין יום ניקנור, וועט די גמרא וועט באלד זאגן אז יום ניקנור איז אסור בהספד ובתענית, אלא וועסטו וועלן זאגן בני ארביסר זיי ס'רעדט זיך כפרים וואס זיי דארפן ליינען אין פערצנטן טאג, נאר אמאל זענען זיי מקדים וקא קרי ליה מ'האט עס געליינט בתריסר אין צוועלפטן, דאס הייסט, פורים איז געפאלן מיטוואך, דער פערצנטער טאג איז געווען מיטוואך, האבן זיי מקדים געווען אין יום הכניסה און געליינט מאנטאג אין צוועלפטן טאג, קען איך דיך דאס נישט זאגן אז זאלן זיין מותר בהספד ובתענית יום טוריינוס, דאס איז דאך יום טוריינוס. ווי די גמרא זאגט ווייטער, ס'איז איינס פון די טעג וואס איז געשריבן אין מגילת תענית אז מען טאר נישט פאסטן, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס איז יום ניקנור וואס איז יום טוריינוס, אלא לאו מוזטו דאך זאגן דקא קרו ליה בחדיסר אז פורים איז געפאלן זונטאג, זונטאג איז געווען פערצן טאג אין חודש אדר, איז די בני כפרים האבן מקדים געווען און געליינט דאנערשטאג, וואס דאנערשטאג איז עלף טאג אין אדר, וקתני שטייט דא א מותר בהספד ובתענית אז דער טאג דאנערשטאג איז מותר בהספד ובתענית, און דאס איז דאך א סתם משנה, און רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז הלכה כסתם משנה. זע איך דאך אז דער עלפטער טאג, כאטש דאס איז א טאג פאר דעם יום טוריינוס, דאך איז ער מותר בהספד ובתענית, און רבי יוחנן פסק'נט דאך הלכה כסתם משנה, טא וויאזוי זאגסטו פריער אז רבי יוחנן האט געפסק'נט הלכה כרבי יוסי אז לפניו איז אסור? זאגט די גמרא לא, ניין, מען מיינט בני ארבעה עשר וקא קרו ליה בתריסר, פורים איז געפאלן מיטוואך, פערצן טאג אין אדר איז געווען מיטוואך, איז דער מאנטאג פריער צוועלף טאג אין חודש, זאגן מיר ס'איז מותר בהספד ובתענית, איי ודקאמרת דו פרעגסט מיר יום טוריינוס הוא, צוועלף טאג אין אדר דארף דאך זיין אסור בהספד ובתענית מכח דעם וואס ס'איז געשריבן אין מגילת תענית א יום טוריינוס, יום טוריינוס גופיה בטולי בטלוהו, די חכמים האבן מטל מבטל געווען דעם יום טוריינוס און זיי האבן געזאגט מ'מעג דעם טאג פאסטן. הואיל ונהרגו בו, ווייל דעם טאג איז געווארן געהארגעט שמעיה ואחיה אחיו, שמעיה און אחיה אחיו זענען געווען צדיקים און זענען געווארן געהארגעט דעם טאג, איז דער טאג תענית צדיקים, איז איך האב מבטל געווען יום טוריינוס, וואס דאס איז צוועלף טאג אין אדר, קען איך שוין פאסטן דעם עלפטן, כי הא אזוי ווי דרב נחמן גזר תעניתא בתריסר, רב נחמן האט גוזר תענית געווען צוועלף טאג אין חודש אדר. אמרו ליה רבנן, האבן די רבנן געפרעגט רב נחמנ'ן, יום טוריינוס היא, היינט טאר מען דאך נישט פאסטן ווייל ס'איז יום טוריינוס? אמר להו, האט רב נחמן צו זיי געזאגט, יום טוריינוס דאס וואס איז געשריבן אין מגילת תענית אז יום טוריינוס טאר מען נישט פאסטן, בטולי בטלוהו, האבן די חכמים מבטל געווען, הואיל ונהרגו בו, ווייל דעם טאג איז געווארן געהארגעט שמעיה ואחיה אחיו. פרעגט די גמרא, זאל טאקע זיין אז אלס יום טוריינוס מעג מען פאסטן?

דארף דאך זיין אסור בהספד ובתענית מכח דעם, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, השתא, איהו גופיה בטלוהו, דער צוועלפטער טאג האט געהאט א אייגענעם יום טוב, דאך האב איך עס מבטל געווען, כ'האב געזאגט אז מכח יום טוריינוס מעג מען פאסטן, משום יום ניקנור, ווייל דער צוועלפטער טאג איז פאר דעם יום ניקנור, ווייל דער דרייצנטער איז דאך יום ניקנור, ניקום ונגזר, זאל איך מאכן א גזירה? דאס קען איך נישט זאגן. רש"י. פרעגט די גמרא, מאי ניקנור ומאי טוריינוס, מיר האבן פריער געזאגט אז דרייצן טאג אין חודש אדר איז יום ניקנור, געשריבן אין מגילת תענית מען טאר נישט פאסטן, און צוועלף טאג אין חודש אדר איז יום טוריינוס, טאר מען נישט פאסטן, וואס איז דאס געווען? דתניא מיר האבן געלערנט ניקנור אחד מאפרכי יוונים היה, ניקנור איז געווען איינער פון די שרים פון יוונים, מען דארף נישט אויסבייטן דעם ניקנור מיט דעם ניקנור וואס ווערט דערמאנט אין מסכת יומא, דארט ווערט ער דאך דערמאנט לשבח, נעשו ניסים לדלתותיו, ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף די טויערן פון דער עזרה, ס'איז א צווייטער מענטש געווען. איז דער ניקנור וואס איז געווען פון די הארן פון די יוונים, איז בכל יום ויום, יעדן טאג, היה מניף ידו על יהודה וירושלים, ער האט אויפגעהויבן זיין האנט אויף יהודה און ירושלים ואומר און ער האט געזאגט, אימתי תיפול בידי, ווען וועט פאלן ירושלים אין מיין האנט, וארמסנה, כ'וועל עס צעטרעטן.

פה שהיה מדבר בגאווה, די מויל וואס האט גערעדט מיט גאווה, וידיים שהיו מניפות על ירושלים, די הענט וואס האבן אויפגעהויבן זיך אויף ירושלים, אימתי תיפול בידי האט מען געפאכעט מיט די הענט. תעשה בהם נקמה, זאל ווערן געטאן אין זיי א נקמה, און די זעלבע זאך די בהונות רגליו אויכעט, ווייל ער האט דאך געזאגט וארמסנה, כ'וועל עס צוטרעטן. מאי טוריינוס, וואס איז דאס טוריינוס, האט מען פריער געזאגט צוועלף טאג אין חודש אדר, שטייט געשריבן אין מגילת תענית אז מען טאר נישט פאסטן ווייל ס'יום טוריינוס, וואס איז דאס? אמרו, די חכמים האבן דערציילט, כשביקש טוריינוס להרוג, ווען טוריינוס האט געוואלט הרג'נען את לולינוס ואת פפוס אחיו בלודקיא, די צוויי ברידער וואס זענען געווען צדיקים גמורים, האט ער געוואלט הרג'נען אין דער שטאט לוד. רש"י זאגט, דאס איז וואס די גמרא זאגט אין בבא בתרא, הרוגי לוד, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם בגן עדן, אז הרוגי לוד זענען אזוי הויעך אין גן עדן, קיינער קען נישט זיין אין זייער מחיצה. און רש"י ברענגט אראפ א מדרש, מען האט געפינען די טאכטער פון מלך א געהארגעטע, האט ער געמאכט א בלבול אז די אידן האבן דאס געהארגעט, און ער האט געמאכט א גזירה מען זאל אומברענגען די אידן, זענען געקומען צו גיין דיע צוויי ברידער לולינוס און פפוס, און זיי האבן אויסגעלייזט די אידן, זיי האבן געזאגט זיי האבן דאס געהארגעט, האט דער מלך געהארגעט זיי אליין, אין אמת'ן ווי דער מהרש"א איז מסביר, האט דער מלך געוויסט אז די אידן האבן נישט איר דערהארגעט, נאר האט נאר געוואלט טון שלעכטס אידן. איז ווייל זיי האבן זיך די צוויי ברידער אזוי שטארק מוסר נפש געווען איז הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם און דעמאלט ווען מ'האט זיי געוואלט הרג'ענען אמר להם האט טוריינוס צו זיי געזאגט אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם אויב איר זענט פון פאלק פון חנניה מישאל ועזריה יבא אלקיכם, זאל קומען אייער באשעפער, ויציל אתכם מידי, און ער זאל אייך ראטעווען פון מיין האנט, כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר, אזוי ווי ער האט געראטעוועט זיי פון נבוכדנצר. אמרו לו, האבן זיי געזאגט צו טוריינוס'ן, חנניה, מישאל ועזריה, צדיקים גמורים היו, זענען געווען צדיקים גמורים, האט זיי דער אייבישטער געראטעוועט ווען מ'האט זיי אריינגעווארפן אין קאלעך אויוון. וראויים היו לעשות להם נס, זענען געווען ראוי מען זאל זיי טון א נס. און נבוכדנצר, מלך הגון היה, וואס איז ער געווען א מלך הגון? זאגט דער מהרשא, דער נבוכדנצר איז לויט זיין שיטה, איז ער געווען גערעכט? ער האט געמיינט ער איז גערעכט, אבער דו א ווייסט דאך אליין אז ס'איז א בלבול. וראוי לעשות נס על ידו, איז נבוכדנצר געווען ראוי דורך אים זאל געשען א נס, ואותו רשע הדיוט הוא, דער טוריינוס איז א פראסטער מענטש, ואינו ראוי לעשות נס על ידו, ביסט דאך נישט ראוי, ס'זאל דורך אים געשען א נס. נאך א זאך וועגן אונז, ואנו נתחייבנו, מיר זענען געווארן מחוייב הריגה למקום, מיר דארפן, מען דארף אונז סייווי הרג'נען, ואם אין אתה הורגנו, ווען דו וועסט אונז נישט הרג'נען, הרבה הורגים יש לו למקום, דער אייבישטער האט אסאך וועגן ווי צו הרג'נען דעם וואס קומט מיתה, והרבה דובים ואריות יש לו למקום בעולמו, דער אייבישטער האט אסאך בערן און לייבן אויף דער וועלט, שפוגעים בנו, זיי קענען אונז טרעפן והורגים אותנו און אונז הרג'נען, אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך, דער אייבישטער האט אונז נישט איבער געגעבן אין דיין האנט, אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך, ער וועט שטראפן, וועט נעמען באצאלט אונזער בלוט פון דיר, אף על פי כן, כאטש ער האט דאס אויך געהערט, הרגן מיד, ער האט זיי געהארגעט. אמרו די חכמים האבן געזאגט, לא זזו משם, מ'איז נישט אוועק פון דארטן, עד שבאו דיופלי מרומי, ביז ס'איז געקומען צוויי הארן פון רוים, ופצעו את מוחו בגיזרין, און זיי האבן געשפאלטן די מוח פון טוריינוס'ן מיט שטיקער האלץ, ווייל די אידן האבן געזען די נקמה אויף אים גלייך, האט מען געמאכט דעם טאג א יום טוב. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי, דער ערשטער טאג פון תענית זאל נישט זיין דאנערשטאג כו', נאך האבן מיר געלערנט אין גוזרים תענית בראשי חדשים, ראש חודש איז מען נישט גוזר קיין תענית, נאר אויב מען האט שוין אנגעהויבן צו פאסטן און ס'איז געקומען ראש חודש פאסט מען. פרעגט די גמרא, וכמה הויא התחלה? וויפיל הייסט מען האט אנגעפאנגען אז מען קען שוין פאסטן ראש חודש, רב אחא אמר שלוש, אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען א מאנטאג א דאנערשטאג און א מאנטאג מען האט געפאסט דארף מען שוין מער נישט מפסיק זיין, רב אסי אמר אחת, רב אסי זאגט אז איין תענית מען האט שוין געפאסט הייסט עס שוין אן התחלה, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן. זו דברי ר' מאיר, דאס וואס ר' מאיר שאמר משום רבן גמליאל, דאס וואס ר' מאיר זאגט אין די משנה אז דעמאלט ווען מען פאסט ראש חודש צו חנוכה פורים איז מען נישט משלים, דאס זאגט ר' מאיר אין נאמען פון רבן גמליאל, אבל חכמים אומרים, די חכמים זאגן, מתענה, מען פאסט ומשלים, און מען טוט א גאנ ביז ביינאכט טוט מען פאסטן, דרש מר זוטרא משמיה דרב הונא, מר זוטרא האט גע'דרש'נט אין נאמען פון רב הונא, הלכה די הלכה איז אויב מען פאסט ראש חודש צו ערב שבת מתענה ומשלים טוט מען פאסטן ביז עס ווערט נאכט. הדרן עלך סדר תענית כיצד. הדרן עלך סדר תענית כיצד.